בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מ ט, מ'הייבן אן דף מ ח עמוד ב' פיר שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, ופסקו אנשי אמנה, איז מען האט געזען אין די משנה אז משחרב בית המקדש נאכן חורבן איז פסקו אנשי אמנה האט זיך געענדיגט, די אמונה אידן ס'האט זיך געענדיגט די ריכטיגע אמונה, זאגט די גמרא אמר ר' יצחק, אלו בני אדם שהן מאמינים בקדוש ברוך הוא, דאס מיינט אנשי אמנה מענטשן וואס גלייבן אין באשעפער, ווי רשי זאגט וואס מיינט מאמינים בקדוש ברוך הוא, לוותר מממונם לנוי הידור מצוה ולצדקה ולהוצאת שבתות ימים טובים, פשט מענטשן וואס נוצן די געלט אויף מצוות אויף שבתות אויף ימים טובים און זיי מאכן נישט די חשבון פון ווי די געלט צוריק קומען זיי לעבן מיט א אמונה זיי גלייבן די אייבערשטער וועט אלעס צוריק שיקן דתניא אזוי האט מען טאקע געלערנט אין א ברייתא ר' אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר איינער וואס האט ברויט אויף היינט און פרעגט די קשיא וואס עט זיין מארגן אינו אלא מקטני אמונה איז פון די מקטני אמונה האט נישט קיין ריכטיגע אמונה, והיינו דאמר ר' אלעזר, און דאס טאקע האט ר' אלעזר גע'דרשנ'ט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, כי מי בז ליום קטנות, איז פשט פון די פסוק איז, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא, פשט וואס איז גורם אז צדיקים לעתיד לבוא קריגן זיי נישט די ריכטיגע שכר, דאס איז קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, דאס אז זיי זיי זענען מקטני אמונה, דאס איז גורם זיי זאלן נישט קריגן די ריכטיגע שכר און דאס איז פשט אין פסוק, כי מי בז ליום, פשט וואס איז גורם אז ביים יום הדין זאל דער צדיק נישט קריגן די ריכטיגע שכר, דאס איז קטנות, דאס אז זיי זענען מקטני אמונה אז זיי האבן נישט די ריכטיגע אמונה, רבא אמר, רבא דרש'נט די פסוק אביסל אנדערש, דרש'נט רבא, אלו קטני בני רשעי ישראל שמבזבזין דין אביהן לעתיד לבוא, פשט, רשעים איז אסאך מאל ווערן זיי נענש אז זייער קינדער שטארבן יונג, איז די קינדער זענען גורם אז די גזר דין פון זייער טאטע זאל צוריסן ווערן, פארוואס ווייל אומרים לפניו זיי זאגן פארן רבונו של עולם רבונו של עולם מאחר שאתה עתיד ליפרע מהן למה הקהית שיניהם בם פשט טאמער דו ווילסט זיי מעניש זיין נאך זיי שטארבן נאך די רשעים שטארבן איז פארוואס האסטו צוגענומען זייער קינדער פון די וועלט זיי רעדן אויף זיך אליין פשט היות וואס די קינדער זענען געשטארבן יונג דאס זאל זיין א כפרה פאר די עלטערן און מען זאל זיי נישט מעניש זיין לעתיד לבוא איז דאס איז פשט אין פסוק כי מי בז ליום קטנות פשט ווער האט גורם געווען וואס האט גורם געווען אז בז ליום אז מען האט צוריסן זייער גזר דין פון די רשעים לעתיד לבוא, דאס איז קטנות, דאס אז זייער קינדער זענען געשטארבן יונג, דאס איז א כפרה פאר זיי, און די קינדער זענען שפעטער גורם אז די עלטערן זאלן נישט נענש ווערן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי אילעא בר ברכיה, אלמלא תפילתו של דוד היו כל ישראל מוכרי רבב, ווען נישט דוד המלך וואלט מתפלל געווען, וואלט גאנץ כלל ישראל געווען מוכרי רבב, רבב זאגט רשי היא דבר מאוס כגון חלב ושומן ונדבק בבגדים ונמאסין, ואין לך אדם מתעסק בהן אלא עני, דאס איז ביליגע ארבעט פון פארקויפן חלב שומן ס'קלעבט זיך אן אויף די קליידער, דאס איז א ארבעט וואס נאר עניים טוען, ווען נישט דוד המלך וואלט מתפלל געווען פאר כלל ישראל, וואלט גאנץ כלל ישראל געווען אזעכע עניים, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, שיתה השם מורה להם, און ווי רש"י זאגט פשט איז ווייל א פסוק פארדעם שטייט כי לא לנצח ישכח אביון תקות עניים תאבד לעד פשט די פסוק רעדט פון עניים איז אויף דעם זאגט דוד המלך שיתה השם מורה להם פשט גיב זיי עושר גיב פאר כלל ישראל געלט כדי מורא להם כדי די פעלקער זאלן מורא האבן פון די גויים און דאס איז אויך פשט פון די המשך הפסוק ווי רש"י זאגט שטייט ווייטער אין פסוק דארט ידעו גוים אנוש המה פשט אז אידן וועלן האבן געלט איז וועלן די גוים וויסן אז אנוש המה אז זיי זענען נאר מענטשן ווייל ווען די גוים וואלטן געהאט געלט און אידן נישט, וואלט זיך די גוי געשפירט ממש ווי א גאט כלפי די איד. איז אזוי, די איד האט אויך געלט, ווייסן די גוים אז בסך הכל א מענטש. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי אילעא בר יברכיה, אלמלא תפילתו של חבקוק, היו שני תלמידי חכמים מתכסין בטלית אחת, ועוסקין בתורה, ווי די מהרש"א איז מסביר, אז די פריערדיגע לימוד איז געווען אויף בעלי בתים, אז ווען נישט די תפילה פון דוד המלך, וואלטן בעלי בתים נישט געהאט קיין געלט. דא, די דרשה פון רבי אילעא בר יברכיה, איז אויף בני תורה, אז ווען נישט די תפילה פון חבקוק, וואלטן בני תורה נישט געהאט קיין געלט, און תלמידי חכמים וואלטן געדארפט זיצן יעדער צוויי מיט איין טלית ווייל זיי וואלטן נישט געהאט קיין געלט צו קויפן א אייגענע טלית, אבער חבקוק האט געדאוונט אז זאל נישט זיין אזוי, ווי זעהט מען דאס? שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ה' שמעתי שמעך יראתי ה' פעלך בקרב שנים חייהו, דרש'ט מען די פסוק אל תקרי בקרב שנים, אלא בקירוב שניים, פשט, חבקוק דאווענט השם פעלך בקרב שניים, פשט די צוויי תלמידי חכמים וואס זיצן מיט איין טלית און זענען עוסק בתורה איז חייהו, זיי זיי מפרנס געב זיי געלט אז זיי זאלן נישט זיין קיין עניים, זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי אילעא בר יברכיה, שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה, צוויי תלמידי חכמים וואס גייען אונטערוועגנס און זיי רעדן נישט אין לערנען, ראויין לישרף באש זענען ראוי צו פארברענט ווערן מיט א פייער, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי אליהו און אלישע וואס שטייט דארט אז אליהו איז ארויף אין הימל, זאגט די פסוק דארט ויהי המה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וגומר שטייט דארט ווייטער אז רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים, אז אליהו איז ארויף אין הימל מיט דעם רכב אש, אבער על כל פנים שטייט דא אין פסוק אז ויהי המה הולכים הלוך ודבר, אז זיי זענען געגאנגען הלוך ודבר און זיי האבן גערעדט, וואס פעלט אויס די פסוק זאל דאס זאגן, נאר וואס דען? טעמא, דאיכא דיבור, הא ליכא דיבור, ראויין לישרף, פשט די סיבה פארוואס אלישע און אליהו זענען נישט פארברענט געווארן, איז ווייל זיי האבן גערעדט אין לערנען, און דאס האט זיי מציל געווען ווען נישט וואלטן זיי אוודאי פארברענט געווארן, ווי רש"י זאגט ווייל על מנת כן איז געקומען דער רכב אש, דער רכב אש איז זיי געקומען פארברענען, אבער זיי האבן גערעדט אין לערנען, זענען זיי ניצל געווארן. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי אילעא בר יברכיה, שני תלמידי חכמים הדרים בעיר אחת, ואין נוחין זה לזה בהלכה, צוויי תלמידי חכמים וואוינען אין איין שטאט און זיי רעדן נישט צוזאמען אין לערנען, שיינערהייט זיי שמועסן זיך נישט דורך לערנען איז אחד מת ואחד גולה איינער פון זיי שטארבט און די אנדערע גייט אין גלות שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ווען איינער הרג'עט א צווייטן בשוגג און דער וואס הרג'עט בשוגג דארף דאך לויפן אין עיר מקלט זאגט די פסוק לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת איז פשטות מיינט די פסוק בבלי דעת איינער וואס האט געהארגעט יענעם בשוגג אבער רבי אילעא בר יברכיה דרשנ'ט ואין דעת אלא תורה ס'גייט ארויף אויף תורה שנאמר נדמו עמי מבלי הדעת און ווי די פסוק פירט דארט אויס ותשכח תורת אלקיך פשט סגייט ארויף אויף תורה, איז אויב אזוי איז די פסוק אונז דא מרמז אז טאמער מ'טוט נישט אין לערנען טאמער צוויי תלמידי חכמים רעדן נישט אין לערנען נאר ס'איז בבלי דעת יעדער לעבט פאר זיך איז לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו געשענט דאס וואס געשענט ווען איינער הרג'ט א צווייטן בשוגג פשט אזוי ווען איינער הרג'ט א צווייטן בשוגג איז איינער שטארבט און די רוצח גייט אין גלות איז דא אויך די צוויי תלמידי חכמים, איינער שטארבט און די אנדערע גייט אין גלות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהודה בריה דרבי חייא, כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק, תפילתו נשמעת, א תלמיד חכם וואס איז עוסק אין תורה אפילו ער האט נישט קיין געלט, איז זיין תפילות ווערן נתקבל שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, כי עם בציון ישב בירושלים, דאס גייט ארויף אויף תלמידי חכמים וואס זיצן און לערנען, בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך, פשט די אייבערשטער הערט צו זייער תפילות, יעצט ווער זאגט מען רעדט דא פון תלמידי חכמים וואס לערנען בשעת הדחק, ווייל וכתיב בתריה שטייט שפעטער ונתן לכם ה' לחם צר ומים לחץ, אז מען רעדט דא פון אידן וואס האבן דארט קוים ברויט און וואסער, פשט א תלמיד חכם וואס האט נישט קיין געלט און אף על פי כן זיצט ער און ער לערנט, זאגט דער פסוק חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך אז דער אייבערשטער הערט צו זיין תפילות, זאגט די גמרא רבי אבהו אומר אז נישט נאר דאס, נאר ס'דא נאך א שכר, משביעין אותו מזיו השכינה, ער ווערט נשבע, ער ווערט געזעטיגט פונעם זיו השכינה שנאמר וואס שטייט דארט ווייטער אין פסוק והיו עיניך רואות את מוריך, וואס מוריך גייט ארויף כביכול אויפן רבונו של עולם, רבי אחא בר חנינא אמר, אף אין הפרגוד ננעל בפניו, די פרגוד, די פארהאנג וואס שיידט אפ צווישן די שכינה און כלל ישראל, ווערט קיינמאל נישט פארמאכט פאר דער איד וואס זיצט און לערנט תורה בשעת הדחק שנאמר, ווייל וואס שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ולא יכנף עוד מוריך, מוריך אונז האבן געשמועסט, גייט ארויף אויפן רבונו של עולם כביכול, און לא יכנף ווי רשי זאגט לא יתכסה ממך בכנף בגדו מחיצתו, פשט דער רבונו של עולם וועט נישט זיין פארהוילן פון דעם צדיק וואס זיצט און לערנט, נאר ס'וועט נישט זיין קיין מחיצה ס'וועט נישט זיין קיין פרגוד א אונטערשייד צווישן אים און רבונו של עולם, זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין וכו' האבן מיר געזען אז אין יום שאין בו קללה אז פונעם חורבן איז יעדן טאג דא א קללה זאגט די גמרא אמר רבא בכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו יעדן טאג איז די קללה נאך הארבער ווי די טאג פריער ווי ווייסט מען דאס שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ביי די תוכחה בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר אז ביי טאג עסטו זאגן ווען עט שוין זיין נאכט ביי נאכט עסטו זאגן ווען עט שוין זיין טאג איז מילא פרעגט רבא הי בוקר וואסערע בוקר רעדט מען דא? אילימא בוקר דלמחר מי ידע מאי הוה? פשט, וויאזוי קען דער פסוק זאגן אז בערב תאמר מי יתן בוקר, ביינאכט עסטו זאגן, א מענטש זאל זאגן ביינאכט, ווען קומט שוין אינדערפרי? ווער זאגט דיך אז אינדערפרי וועט זיין בעסער? אינדערפרי וועט זיין אפשר ערגער, וואס וואס ווינטשט דיך אזוי זאל זיין אינדערפרי? אלא נאר מוז זיין דחליף, מוז זיין אז פשט אין פסוק איז בערב תאמר מי יתן בוקר, פשט, א מענטש וועט זיך ווינטשן, אז הלוואי מארגן עט זיין בוקר אזוי ווי די נעכטיגע טאג, פשט זאל נאר נישט ווערן ערגער, פשט, די קללות וואס עט קומען נאכן חורבן די קללות עט זיין ווען כלל ישראל זינדיגט איז יעדן טאג ערגער, עד כדי כך אז מענטשן וועלן זיך ווינטשן יעדע נאכט אז די נעקסטע טאג זאל זיין ווי די פריערדיגע טאג נאר נישט ערגער. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא ואלא עלמא אמאי קא מקיים, איז וויאזוי אין וועלכע זכות שטייט די וועלט מיט אזעלכע צרות, איז ווי דא א זכות קיום, זאגט די גמרא, אקדושה דסידרא, פשט אקדושה דסידרא דאס די דריי פסוקים וואס מען זאגט יעדן טאג ביי ובא לציון צוזאמען מיטן תרגום מען זאגט די פסוקים וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלא כל הארץ כבודו און שפעטער די פסוק ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד השם ממקומו און די פסוק השם ימלוך לעולם ועד וואס מען זאגט מיטן תרגום וואס ווי רשי איז מסביר אז ס'איז דא די ענין סיי פון לימוד התורה ווייל חזל האבן מתקן געווען מען זאל זאגן די דריי פסוקים מיטן תרגום אז דאס זאל זיין די מינימום לימוד התורה וואס יעדע איד זאגט יעדן טאג חוץ פון דעם איז אויך דא א ענין פון קדושת השם, ווייל מ'זאגט דאך קדוש קדוש קדוש איז די צוויי זאכן צוזאמען ווען ס'דא לימוד תורה מיט קדושת השם איז דאס היט אויף היט אפ אויף די וועלט, און די זעלבע זאך ואיהא שמיה רבא דאגדתא, שבת נאכמיטאג פלעגט זיין א דרשה, אמאליגע צייטן, און מ'האט געזאגט קדיש שפעטער איז ווייטער דא סיי לימוד התורה און סיי קדושת השם ווען מ'זאגט יהא שמיה רבא, שנאמר אז די צוויי זאכן צוזאמען פאסט אויף אויפן וועלט ווי שטייט אין פסוק, ארץ עיפתה כמו אופל צלמוות ולא סדרים, דרש'ן מען הא יש סדרים, תופיע מאופל, פשט דער פסוק זאגט ארץ עיפתה כמו אופל צלמוות ולא סדרים אז די וועלט העט זיין טונקל און פינסטער ווייל ולא סדרים, און לא סדרים איז טייטש סדרי פרשיות התורה ווי רשי זאגט פשט אז מען לערנט נישט, אבער אז מען לערנט העט נישט זיין קיין טונקלקייט העט נישט זיין קיין פינסטערניש, פשט די זכות קיום העולם איז בזכות לימוד התורה, און ווי מען האט געזאגט צוזאמען מיט קידוש השם. זאגט די גמרא ווייטער האבן געזען די משנה ולא ירד טל לברכה וניטל טעם פירות, און מען האט געזען בהמשך די משנה האט געזאגט רבי שמעון אלעזר אומר הטהרה נטלה את טעם ואת הריח, המעשרות נטלו את שומן הדגן, פשט דאס אז אידן זענען מער נישט בטהרה דאס האט גורם געווען אז די פירות זאלן נישט האבן קיין טעם און קיין ריח, און דאס אז מען איז נישט מקפיד אויף מעשרות האט גורם געווען אז די שומן הדגן די דגן זאל נישט זיין אזוי פעט, זאגט די גמרא תניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, כמעט די זעלבע ווערטער פון די משנה רבי שמעון אלעזר אומר, טהרה ביטלה טעם וריח, דאס אז מען פירט זיך נישט בטהרה דאס האט גורם געווען אז די פירות זאלן נישט האבן די ריכטיגע טעם די ריכטיגע ריח, און מעשר ביטל שומן דגן, דאס אז מ'איז נישט מקפיד אויף מעשרות האט גורם געווען אז די דגן אדער ווייץ זאל נישט זיין פעט, און ווי רשי לייגט צו פשט, ווייל מעשרות ווערט גערופן חלב, דער פסוק זאגט כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו לשם לך נתתים, זעהן מיר אז חלב איז אן ענין פון מעשרות, און ממילא אז מ'איז נישט מקפיד אויף מעשרות, ווערט מען נענש מידה כנגד מידה אז די חלב די פעטנס פון די דגן ווערט אויך נעלם ווערט אויך נתבטל זאגט די גמרא ווייטער די גמרא פארציילט א מעשה רב הונא אשכח תומרתא דחינוניתא רב הונא האט געטראפן א פעטן תמר מיט א גוטן שמעק שקלה כרכה בסודריה האט עס איינגעוויקלט אין זיין סודר אין זיין אין זיין בייטל אתא רבה בריה איז רבה בריה האט געטראפן רבה די זון פון רב הונא האט אים געטראפן אמר ליה מורחינא ריחא דחינוניתא איך שמעק עפעס א גוטן שמעק אמר ליה האט רב הונא געזאגט בני טהרה יש בך דו האסט א טהרה אין זיך פשט, די שמעק קען נאר איינער וואס איז טהור שמעקן, ווייל ווי מען האט געשמועסט, די חסרון פון טהרה אז כלל ישראל פירט זיך נישט בטהרה, איז די פירות פארלירט די שמעק פארלירט די טעם, אבער איינער וואס פירט זיך יא בטהרה איז יא זוכה צו שפירן א טעם אין פירות צו שמעקן די פירות, און ממילא אז רבה האט עס געקענט שמעקן איז רב הונא נתפעל געווארן, אז דו האסט א טהרה אין זיך אז דו קענסט שמעקן די שמעק. יהבה ניהליה האט רב הונא אוועק געגעבן דעם תמר פאר זיין זון פאר רבה אדהכי אתא אבא בריה אז דערווייל איז געקומען אבא די זון פון רבה א אייניקל פון רב הונא שקלה יהבה ניהליה איז געגאנגען רבה ער האט עס געגעבן פאר זיין זון פאר אבא אמר ליה האט רב הונא געזאגט צו רבה בני, שמחת את לבי, והקהיתה את שיני, האסט מיך דערפרייט, און דו האסט אויסגעהאקט מיין ציין, פארוואס? האסט מיך דערפרייט פון איין זייט, אז כ'האב געזען אז דו ביסט א טהור, אבער פון די צווייטע זייט האסט מיר אויסגעהאקט די ציין, פשט האסט מיר צוגענומען די תמר, האסט עס געגעבן פאר דיין זון, האסט מער ליב דיין זון ווי מיך. זאגט טאקע די גמרא היינו דאמרי אינשי, דאס איז טאקע וואס מענטשן זאגן, אז רחמי דאבא אבני, רחמי דבני אבני דהוו ליה, פשט, די אהבה וואס א טאטע האט ליב זיין זון, דאס איז די אהבה וואס דער זון העט ליב האבן זיין זון, נישט פשט אז דער זון העט צוריק געבן די זעלבע אהבה צום טאטן, נאר ער העט ליב האבן זיין זון, און ממילא ווי מען האט טאקע דא געזען, אז ר' הונא האט ליב געהאט זיין זון, ער האט געגעבן דעם תמר פאר זיין זון רבה, אבער רבה אנשטאטס עס צוריק געבן, האט עס געגעבן פאר זיין זון. זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מעשה רב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה, רב אחא בר יעקב האט מטפל געווען האט אויפגעצויגן רב יעקב זיין אייניקל, פשט, רב אחא בר יעקב האט געהאט אן אייניקל יעקב וואס איז געווען א זון פון זיין טאכטער, איז כי גדל ווען די אייניקל איז אויפגעוואקסן, אמר ליה האט די זיידע געזאגט פארן אייניקל אשקיין מיא, טרינק מיך אן וואסער, ברענג מיך וואסער, אמר לו, האט אים רב יעקב געענטפערט, לאו בריך אנא, כ'בין נישט דיין זון, איך בין נישט מחיוב בכיבוד אב, און ווי די מפרשים צייכען צו מסתמא האט ער געהאלטן אינמיטן לערנען, ער האט געהאלטן ס'איז ביטול תורה, און ממילא היות עס איז נישט דא די מצוה פון כיבוד אב, ווייל כיבוד אב איז נישט דא ביי א זיידן, האט ער אים נישט געברענגט די וואסער, זאגט טאקע די גמרא והיינו דאמרי אינשי, דאס איז טאקע וואס מענטשן זאגן, רבי רבי, בר ברתך אנא, צי מיך אויף, צי מיך אויף, איך בין דיין טאכטער'ס א זון, פשט קענסט מיך אויפציען ביז איבערמארגן, למעשה בין איך נישט מחויב דיך מכבד צו זיין, ווייל כ'בין נאר דיין אייניקל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, בפולמוס של אספסיונוס, פשט ביי די מלחמה מיט אספסיונוס, אספסיונוס איז געווען א גענעראל ביי די רוימישע, ער איז געקומען אייננעמען ירושלים, דארט האט זיך אנגעהויבן די חורבן, שפעטער זיין זון טיטוס האט איבערגענומען, און ער האט טאקע חרוב געמאכט די בית המקדש, אבער אנפאנג ווען אספסיונוס איז נאך געקומען מלחמה האלטן, גזרו, האבן חכמים גוזר געווען על עטרות חתנים, פשט ביז דעמאלטס פלעגן חתנים גיין מיט אזא סארט קרוין, איז חכמים האבן דאס מבטל געווען, ועל האירוס, מ'האט אויך מבטל געווען אירוס דאס אזא סארט גלעקל וואס מ'פלעגט נוצן צו מאכן מוזיק ביי חתונות, האט מען דאס אויך מבטל געווען, ווייטער בפולמוס של טיטוס, ווען טיטוס איז געקומען מלחמה האלטן, איז אינטערסאנט רשי זאגט פולמוס של טיטוס שהביא הארקינוס על אריסטובלוס אחיו ובין זה לזה היה חמישים ושתיים שנה פשט אז דא רעדט זיך פון די מלחמה וואס הארקינוס האט געהאט מיט אריסטובלוס דאס איז געווען צוויי און פופציג יאר נאך די פולמוס של אספסיונוס אבער אלע מפרשים מוטשען זיך אז די סדר שטימט נישט די יארן שטימען נישט איז אנדערע זאגן טאקע אז פולמוס של טיטוס מיינט די מלחמה וואס טיטוס האט געהאט וואס טיטוס איז געקומען קיין ירושלים על כל פנים גזרו על עטרות כלות דעמאלטס האט מען געמאכט א גזירה אז די כלות זאלן אויך נישט ארויס גיין מיט אזא סארט קרוין ווי מ'וועט זעהן אין גמרא, און אויכעט ושלא ילמד אדם את בנו יוונית אז א מענטש זאל נישט לערנען מיט זיין זון יוונית, מ'וועט זעהן אין די גמרא עס מיינט נישט פשוט יווניש, ס'איז א שפעציעלע סארט שפראך וואס די יוונישע האבן גענוצט. ווייטער זאגט די משנה בפולמוס האחרון, די לעצטע מלחמה, און ווי רשי זאגט דאס איז די מלחמה וואס דעמאלטס איז טאקע די בית המקדש חרוב געווארן און דאס איז אויך געווען דורך טיטוס, איז דעמאלטס האט מען גוזר געווען גזרו שלא תצא הכלה באפריון בתוך העיר, אז א כלה זאל נישט ארויסגיין מיט אן אפריון אינעם שטאט, אפריון דאס איז געווען אזא סארט פארהאנג וואס מען האט ארום גענומען א כלה, אזא סארט געצעלט, א שיינע וואס איז געווען געמאכט פון גאלד, איז מען האט דאס מבטל געווען, אבער ורבותינו התירו שתצא הכלה באפריון בתוך העיר, שפעטער האבן חזל מתיר געווען אז א כלה זאל יא גיין מיט דעם, און מ'וועט זעהן אין די גמרא אז די סיבה וואס מען האט עס מתיר געווען איז אלס צניעות ווייל ס'איז מער צנוע אז די כלה גייט ארויס אזוי זאגט די הייליגע משנה משמת ר' מאיר בטלו מושלי משלים ווען ר' מאיר איז אוועק האט זיך געענדיגט די מושלי משלים פשט די רשי מערקט אן אז די גמרא זאגט אין סנהדרין אז ווען ר' מאיר האט גע'דרשנ'ט פלעג א דריטל זיין אגדתא א דריטל הלכה און א דריטל משלים ער האט געהאט זייער גוטע משלים מסביר צו זיין זאכן איז נאכדעם וואס ר' מאיר איז אוועק איז שוין נישט געווען אזא איינער וואס האט געקענט מאכן אזעלכע משלים ווייטער משמת בן עזאי בטלו השקדנים, די שקדנים מענטשן זענען שוקדין על דלתות בית מדרש לילה ויום, זיי זיצן א גאנצן טאג אין בית מדרש, ס'האט זיך געענדיגט נאך בן עזאי ווי רשי ברענגט, די גמרא יבמות, אז מ'האט געפרעגט בן עזאי פארוואס האט ער נישט חתונה, האט ער געזאגט מה אעשה שנפשי חשקה בתורה, געווען א געוואלדיגער שקדן. ווייטער זאגט די משנה משמת בן זומא, בטלו הדרשנים, נאך בן זומא איז שוין נישט געווען אזא דרשן ווי בן זומא, ווי רשי ברענגט די באקאנטע גמרא אין ברכות, וואס מ'זאגט ביי די הגדה אמר רבי אלעזר בן עזריה לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, בן זומא האט געהאט א שפעציעלע כח הדרש. ווייטער זאגט די משנה משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה נאך רבי עקיבא איז אוועק האט זיך געענדיגט די כבוד התורה פשט ווי רשי זאגט אז רבי עקיבא האט געקענט דרשנ'ען יעדן קוץ וקוץ יעדע אות פון די תורה האט רבי עקיבא געהאט א דרשה נאכדעם האט זיך דאס געענדיגט ווייטער משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה נאך רבי חנינא בן דוסא האט זיך געענדיגט אנשי מעשה אנשי מעשה איז טייטש צדיקים וואס מאכן גרויסע מופתים, וואס ווי באקאנט רשי ברענגט די גמרא אין תענית, וואס די גמרא דארט פארציילט אסאך מופתים וואס איז געווען מיט רבי חנינא בן דוסא, רשי ברענגט דא דריי מעשות, איין מעשה איז א מעשה וואס ווערט דארט געברענגט אז ס'געווען א פרוי א שכנה פון רבי חנינא בן דוסא וואס האט געבויט א הויז און די באלקענעס זענען נישט געווען גענוג לאנג, איז רבי חנינא בן דוסא האט געזאגט דיין באלקענעס זאלן זיך אויסציען און טאקע ס'איז געווארן לענגער, נאך א מעשה איז וואס עס האט געהאט מיט זיין טאכטער, זיין טאכטער האט בטעות גענוצט חומץ עסיג אנצוצינדן שבת לעכט אנשטאטס אויל, האט רבי חנינא בן דוסא געזאגט אז די זעלבע באשעפער וואס מאכט אויל קען אז זאל ברענען, קען אויך מאכן אז עסיג זאל ברענען, טאקע די עסיג האט געברענט, און די דריטע מעשה איז די גאר באקאנטע מעשה אז די ציגן פון רבי חנינא בן דוסא האבן געגעסן גראז און די שכנים זענען געקומען זיך מתלונן זיין אז מען עסט פון זייער גראז האט ר' חנינא בן דוסא געזאגט אז טאמער עס איז גערעכט וואס עטץ זאגט זאלן בערן פארציקן מיינע ציגן און טאמער נישט זאלן מיינע ציגן פארציקן די בערן און טאקע די ציגן זענען געקומען מיט בערן אויף זייער הערנער און רשי ברענגט דא אז זיי זענען געקומען מיט וועלף אויף זייער הערנער אבער על כל פנים איז געווען א גרויסע בעל מופת וואס דאס האט זיך געענדיגט נאך ר' חנינא בן דוסא ווייטער זאגט די משנה משמת ר' יוסי קטונתא פסקו חסידים נאך ר' יוסי קטונתא קטונתא איז אוועק האט זיך געענדיגט חסידים אויף די וועלט ולמה נקרא שמו קטונתא, פארוואס האט מען אים גערופן קטונתא, שהיה קטונתא של חסידים, ווייל ער איז געווען די קלענסטע פון די חסידים פשט, ס'איז געווארן ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער חסידים און קלענער און קלענער און קלענער חסידים, און ער איז געווען די לעצטע. ווייטער זאגט די משנה משמת רבי יוחנן בן זכאי, בטל זיו החכמה, רשי זאגט ער ווייסט נישט וואס דאס זיו החכמה, ווייטער זאגט די משנה משמת רבן גמליאל הזקן, בטל כבוד התורה ומתה טהרה ופרישות, בטל כבוד התורה זאגט רשי, אז ביז זיינע צייטן זענען מענטשן געווען געזונט, מ'האט געקענט שטיין ביים לערנען, שפעטער איז אראפ אזא שוואכקייט אויף דער וועלט, און מ'האט געדארפט זיצן, פשט די כבוד התורה איז נתמעט געווארן, און די זעלבע זאך טהרה און פרישות האבן זיך געענדיגט נאך זיינע צייטן, רבן גמליאל הזקן איז געווען א גרויסער טהור און פרוש. ווייטער זאגט די משנה משמת רבי ישמעאל בן פיאבי, בטל זיו הכהונה, האט זיך געענדיגט זיו הכהונה, ווי רשי זאגט איז געווען א כהן, איז געווען א עושר, אסאך כהנים האבן געגעסן ביי אים, איז נאך אים האט זיך געענדיגט דער כבוד פון די כהנים. ווייטער זאגט די משנה משמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא, ענווה און יראת חטא האט זיך געענדיגט נאכדעם וואס רבי איז אוועק, שוין נישט געווען אזא מענטש וואס איז געווען אזא דרגה אין ענווה און אין יראת חטא. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, ר' פנחס בן יאיר אומר, משחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם, האבן זיך געשעמט די תלמידי חכמים און חשובע מענטשן און חפו ראשם ווי רשי זאגט שגברה יד עזי פנים ממזרים שהם עשירים ואלו עניים, די ממזרים די רשעים זענען געווארן רייך, און די מיוחסים די תלמידי חכמים זענען געווארן ארעם, און עס איז געווען א חורבן אויפן וועלט ונדלדלו אנשי מעשה, און צדיקים און אנשי מעשה זענען ארעם געווארן קיינער האט זיך נישט צוטון געמאכט פון זיי, וגברו בעלי זרוע בעלי לשון מענטשן מחוצפים זענען געווארן שטארק ואין דורש ואין מבקש ואין שואל, נישט דא איינער זאל דאווענען פאר כלל ישראל זאל בעטן פאר כלל ישראל, על מי לנו להשען על אבינו שבשמים, אויף וועם קען מען זיך פארלאזן? נאר אויפן באשעפער אין הימל, ר' אליעזר הגדול אומר, זאגט די ברייתא ווייטער, מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי כספריא, די תלמידי חכמים האבן אנגעהויבן ווערן ווי מלמדי תינוקות, פשט, זייער דרגה איז אראפ, אזוי לערנען טייל מפרשים, די מאירי צייכנט צו אז נישט זיי זענען באמת געווארן שוואכער, נאר מ'האט אנגעהויבן מזלזל זיין אין זיי, תלמידי חכמים האט מען אנגעהויבן זיך מתייחס צו זיין צו זיי כאילו זיי זענען מלמדי תינוקות, ווייטער וספריא כחזניא, מלמדים האט מען זיך אנגעהויבן אויפפירן מיט זיי כאילו זיי זענען שמשים בית מדרש, וואס דאס איז נאך ווייניגער, וחזניא כעמא דארעא, מיט שמשים האט מען זיך אנגעהויבן אויפפירן כאילו זענען עם הארצים, ועמא דארעא אזלא ודלדלה, און עם הארצים ווערן ווייניגער און ווייניגער, ואין שואל ואין מבקש על מי יש להשען על אבינו שבשמים, שוין נישט דא גארנישט, שוין נישט דא וועם צו בעטן, שוין נישט דא אויף וועם זיך צו פארלאזן, אויף וועם קען מען זיך פארלאזן, אויפן באשעפער אויפן טאטן אין הימל. זאגט די ברייתא ווייטער, בעקבתא משיחא, חוצפא יסגא, פאר משיח העט קומען, עט זיין א גרויסע חוצפה אויפן וועלט, ויוקר יאמיר, און די פרייזן וועלן ארויף גיין הגפן תתן פריה, והיין ביוקר, פשט ס'עט זיין אסאך טרויבן, ס'עט זיין אסאך וויין, אבער ס'עט נאך אלץ זיין טייער, ווי רש י זאגט, ווייל יעדער איינער עט טרינקען מ'עט זיצן אין די בתי משתה א גאנצע טאג, און ממילא די וויין עט אויסגיין און ס'עט זיין טייער, און מלכות תהפך למינות, די מלכות פון רוב וועלט עלן זיין מינים, נוצרים, ואין תוכחת, און ס'וועט נישט זיין מענטשן וואס זאלן קענען זאגן תוכחה מוסר, ווייל ווי רש י זאגט, יעדער איינער עט זיין שוואך, און ממילא אז איינער וועט קומען זאגן מוסר, וועט מען זאגן פאר די מענטש דו ביסט פונקט ווי מיר, אלע זענען שוואך, און זיי האבן זיך בית ועד יהיה לזנות, בתי מדרשים, וואס זענען געווען אינדרויסן פון שטאט, און זיי וועלן ווערן בתי זנות, פשט זיי וועלן זיין ליידיג, און אז זיי זענען זיצן ליידיג, עלן מענטשן וואס דרייען זיך אינדרויסן פון שטאט און זענען עוסק בזנות, עלן זיך דארט דרייען, והגליל יחרב, און די גליל פון ארץ ישראל וועט חרוב ווערן, והגבלן, ס'איז א נאמען פון א פלאץ ישום, וועט ליידיג ווערן, ואנשי הגבול, און מענטשן וואס וואוינען לעבן די גבול פון ארץ ישראל יסובבו מעיר לעיר, עלן גיין פון איין שטאט צום צווייטן נאך געלט, ולא יחוננו מען וועט זיי נישט געבן, מען וועט נישט רחמנות האבן אויף זיי, וחכמת סופרים תסרח, און די חכמה פון תלמידי חכמים עט זיין מיאוס ביים פאלק, ויראי חטא ימאסו, און מענטשן וואס זענען זיין ירא שמים, מען וועט זיך פארמיאוסן פון זיי, והאמת תהא נעדרת, און ס'וועט זיין שווער צו טרעפן די אמת, נערים פני זקנים ילבינו יונגע עלן פארשעמען אלטע זקנים יעמדו מפני קטנים עלטערע וועלן מכבד זיין יונגערע בן מנבל אב א זון וועט פארשעמען דעם טאטן בת קמה באמה א טאכטער די מאמע כלה בחמותה א שניר פארן שוויגער אויבי איש אנשי ביתו א מענטש'ס פיינט העט זיין די מענטשן פון זיין שטוב פני הדור כפני הכלב די פנים פונעם דור העט זיין ווי א הונט פשט ס'עט זיין מלא חוצפה קיינער עט זיך נישט שעמען פון גארנישט הבן אינו מתבייש מאביו די זון עט זיך נישט שעמען פון טאטן ועל מה יש להשען על אבינו שבשמים אויף וועם קען מען זיך פארלאזן נאר אויף איין טאטע אין הימל, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב לא שנו אלא של מלח וגופרית, פשט אין די משנה האבן מיר געזען אז בפולמוס של אספסיונוס האבן חז ל גוזר געווען אויף עטרת חתנים אז חתנים זאלן נישט ארויסגיין מיטן עטרה מיטן קרוין, איז אמאליגע צייטן איז די קרוין געווען געמאכט פון זאלץ פון אזא דורכזיכטיגע זאלץ אזא שיינע סארט זאלץ וואס איז געווען געפארבט מיט אזא גופרית מיט אזא שוועבל, איז אויף דעם דאס האבן חז ל גוזר געווען אז מען זאל דאס נישט טראגן, אבל של הדס ושל ורד מותר, אבער אזא סארט קרוין וואס איז געמאכט פון בלומען, פון הדסים, פון ורדים, דאס מעג א חתן יא גיין, שמואל אמר, שמואל זאגט אף של הדס ושל ורד אסור, של קנים ושל חילת מותר, קנים, דאס איז שטאנגען, חילת אויך אזא סארט געוויקס וואס וואקסט אויף וואסער, דאס מעג מען נוצן, ווייל דאס איז שוין געמיינער, ולוי אמר, לוי זאגט אף של קנים ושל חילת אסור, וכן תני לוי במתניתיה מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא וואס לוי האט געברענגט אף של קנים ושל חילת אסור אז אפילו דאס טאר מען אויך נישט זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אז מ'האט אויך גורס געווען על האירוס פרעגט די גמרא מאי אירוס אמר ר' אלעזר טבלא דחד פומא אז א גלעקל מיט איין גלאק אינעווייניג פשט א גלעקל האט אזא צינג וואס שאקלט זיך איין אזא צינגל דאס איז אזא סארט כלי זמר וואס מ'פלעגט נוצן ביי חתונות איז דאס האט מען גע'אסר'ט זאגט די גמרא רבה בר רב הונא עבד ליה לבריה טנבורא רבה בר רב הונא האט חתונה געמאכט זיין זון, האט ער געמאכט פאר זיין זון א טנבורא דאס איז אזא מין דראם אזא פויק, וואס ווי רשי זאגט מען האט גענומען אזעלכע אייזענעס און אויסגעשטרעקט פון אינדרויסן, און געלייגט א שטיק לעדער אויף דעם, א נאסע שטיק לעדער ס'האט זיך אויסגעטרוקנט, און מען האט געפויקט אויף דעם, איז ער האט געבויט אזא זאך פאר זיין זונ'ס חתונה, אתא אבוה תבריה, איז זיין טאטע, ס'טייטש רבה בר רב הונא'ס טאטע דאס איז רב הונא, האט עס צובראכן אמר ליה האט אים געזאגט, מיחלף בטבלא דחד פומא, פשט די קול וואס קומט ארויס פון דעם פויק וואס דו האסט געבויט דא, איז די זעלבע קול וואס קומט ארויס פון דעם אירוס וואס חזל האבן גע'אסר'ט צו נוצן א אירוס, זיל עביד ליה אפומא דחצבא או אפומא דקפיזא, פשט גיי מאך די זעלבע זאך אבער מאך עס אויף אזא כלי אויף אזא כלי חרס, חצבא איז איין סארט כלי חרס קפיזא איז א אנדערע סארט קריגל רש"י זאגט ס'האלט דריי לוג, על כל פנים מאך די זעלבע פויק אבער מיט א אנדערע סארט כלי וואס האט א צווייטע סארט קול וואס הערט זיך נישט ווי א אירוס, ווייל די כלי וואס דו האסט געמאכט הערט זיך ווי א אירוס און מ'טאר דאס נישט טון, ווייל מען קען דאס פארטוישן פאר א אירוס און אירוס האבן חזל גוזר געווען מען זאל דאס נישט נוצן. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין משנה בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות אז מען האט געמאכט א גזירה אז די כלות טאר נישט ארויסגיין מיט די קרוין, מאי עטרות כלות וואס איז דאס? אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן עיר של זהב זיי פלעגן האבן אזא גאלדענע קרוין וואס האט געהאט א צורה פון א שטאט אויף דעם, דאס האט מען גוזר געווען זיי זאלן דאס נישט טראגן. תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט א ברייתא איזהו עטרות כלות עיר של זהב, אבל עושה אותה כיפה של מילת, פשט מען מעג יא מאכן פאר א כלה אזא סארט הוט וואס איז געמאכט פון אזא וואל פון מילת, דאס מעג מען יא מאכן, זאגט די גמרא די ברייתא איז דא מוסיף, תנא, אף על חופת חתנים גזרו, אז מען האט אויך גוזר געווען אויף חופת חתנים אז מען זאל דאס נישט מאכן, מאי חופת חתנים וואס איז דאס? זהורית המוזהבות, פשט מ'האט גענומען אזא רויטע בגד מ'האט ארויף געלייגט אויף דעם גאלד, ס'איז געווארן פון דעם אזא סארט חופה, דאס האט מען אויך גע'אסר'ט תניא נמי הכי, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אלו הן חופת חתנים זהורית המוזהבות, דאס איז א חופת חתנים וואס מ'טאר נישט מאכן, אבל עושה פפירית ותולה בה כל מה שירצה, פשט וואסערע סארט חופה מעג מען יא מאכן? מ'מעג מאכן א חופה פון געוועבטע קנים, פון אזעלכע שטאנגען, און אויף דעם קען מען הענגען גאלדענע זאכן אויך, דאס איז נישט קיין פראבלעם, די פראבלעם איז יא אז מען נעמט אזא רויטע סחורה און מען בויט די גאנצע חופה פון גאלד, דאס טאר מען נישט מאכן, דאס איז די חופת חתנים וואס אויף דעם האט מען גוזר געווען, אבער אז מען מאכט א האלצערנע חופה קען מען הענגען אויף דעם וויפיל גאלד מען וויל. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, ושלא ילמד את בנו יוונית, אז מען טאר נישט לערנען מיט א קינד יוונית, זאגט די גמרא תנו רבנן האמיר געלערנט אין א ברייתא כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, ווען די צוויי ברודערס הורקנוס און אריסטובולוס האבן מלחמה געהאלטן איינער מיטן צווייטן, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים איז הורקנוס געווען אינדרויסן פון ירושלים, אריסטובלוס געווען אין ירושלים, און הורקנוס האט ארומגענומען ירושלים מ'האט נישט געקענט אריינגיין מ'האט נישט געקענט ארויסגיין, איז בכל יום ויום היו משלשלין דינרין בקופה ומעלין להם תמידין, פשט מ'האט געוואלט האבן תמידין אין ירושלים קרבנות תמיד אבער ס'איז נישט געווען קיין וועג אריינצוברענגען בהמות איז האט מען גענומען אזא סל אזא קופה, מען האט אריינגעלייגט אין דעם געלט, מען האט עס ארויסגערודערט פון שטאט מיט א שטריק, און די חברה פון אינדרויסן, די סאלדאטן פון אריסטובלוס האבן אריינגעלייגט בהמות, מען זאל קענען מקריב זיין דעם תמיד. איז היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, ס'איז געווען דארט א אלטע מענטש וואס ער האט געקענט חכמת יוונית, חכמת יוונית איז אזא סארט שפראך וואס די יוונים האבן גענוצט, וואס איז געווען אזא שפראך מיט רמזים, נישט מיט ווערטער, אבער נאר גאר חשובע האבן דאס געקענט, איז לעז להם בחכמת יוונית, איז דער זקן האט געזאגט פאר די מענטשן פון אינדרויסן אויף די חכמת יוונית אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרין בידכם ווילאנג ס'וועט זיין די עבודה אין בית המקדש עט עטס נישט געווינען די מלחמה איז למחר טאקע די נעקסטע טאג שלשלו להם דינרים בקופה האט מען אראפגעשיקט געלט פאר די סאלדאטן אינדרויסן מ'זאל אריינלייגן בהמות דארט פארן תמיד און אנשטאטס ארויפשיקן בהמות והעלו להם חזיר האט מען אריינגעלייגט א חזיר כיוון שהגיע לחצי חומה ווען די קופה איז אנגעקומען צום האלבן חומה נעץ צפרניו האט די חזיר אריינגעלייגט די נעגל אינעם וואנט פונעם חומה נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה, גאנץ ארץ ישראל איז צוטרייסלט געווארן, אותה שעה אמרו, און דעמאלטס האבן חזל געזאגט ארור אדם שיגדל חזירים, געשאלטן איז איינער וואס איז מגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית, און געשאלטן איז א מענטש וואס לערנט אויס פאר זיין זון חכמת יוונית די שפראך, ועל אותה שנה שנינו, און אויף יענע יאר האט מען טאקע געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין מנחות, מעשה ובא עומר מגגות צריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוכר, פשט נארמאל האט מען געברענגט סיי די קרבן העומר און סיי די שתי הלחם פון ווייץ וואס איז געוואקסן לעבן ירושלים, אבער יענע יאר האבן די שונאים פארברענט אלע ווייצן ארום די שטאט, מען האט געדארפט ברענגען ווייץ פון ווייט אוועק פון גגות צריפים און פון בקעת עין סוכר, על כל פנים זעט מען דא אויכעט אז חזל האבן גע'אסר'ט צו לערנען חכמת יוונית מיט די קינדער, פרעגט אבער די גמרא איני, איז דען אזוי? והאמר רבי, רבי האט געזאגט, בארץ ישראל לשון סורסי למה, פארוואס רעדט מען אין ארץ ישראל די שפראך פון סורסי, סורסי זאגט רשי איז א סארט אראמיש, וואס דאס איז טאקע די שפראך וואס. תלמוד ירושלמי געשריבן אויף די סארט אראמיש. פשט רבי זאגט ס'איז נישט קיין שיינע שפראך אלא אי לשון קודש אי לשון יוונית, אדער זאל מען נוצן לשון קודש, רעדן אויף לשון קודש, אדער אויף יווניש, יווניש איז א שענערע שפראך, ווי רשי זאגט יוון איז געווען לעבן ארץ ישראל, איז אין ארץ ישראל האט מען געקענט יווניש, איז האט רבי געזאגט פארוואס רעדט מען נישט אויף יווניש אדער אויף לשון קודש ואמר רב יוסף, זעלבע זאך רבי האט רב יוסף געזאגט בבבל, לשון ארמי למה וואס רעדט מען אראמיש אין בבל ס'איז א געמיינע שפראך, אלא או לשון קודש או לשון פרסי, פרס איז געווען לעבן בבל איז אדער איינע פון די צוויי שפראכן, אבער על כל פנים זעהט מען אז מ'מעג יא רעדן אויף יווניש מ'מעג אויסלערנען יווניש, זאגט די גמרא, לשון יוונית לחוד וחכמת יוונית לחוד פשט ס'איז צוויי באזונדערע זאכן ס'איז דא לשון יוונית די פשוטע שפראך וואס די יוונים האבן גענוצט דאס איז טאקע א שיינע שפראך אבער חכמת יוונית דאס האבן חזל גע'אסר'ט, פרעגט די גמרא וחכמת יוונית מי אסירא איז דען טאקע אסור צו לערנען מיט די קינדער חכמת יוונית, והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון גמליאל האט געזאגט, עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, פשט אז איך דארף קלאגן אויפן חורבן מער ווי יעדעם אנדערש, פארוואס ווייל אלף ילדים היו בבית אבא, ביי מיין טאטן אין שטוב איז געווען טויזנט קינדער וואס האבן געלערנט חמש מאות למדו תורה, פינף הונדערט האבן געלערנט תורה, וחמש מאות למדו חכמת יוונית, די אנדערע פינף הונדערט האבן געלערנט חכמת יוונית, ולא נשתייר מהן אלא אני כאן, ובן אחי אבא בעסיא, און די רוימישע האבן אלע אויסגעהארגעט, ס'איז נאר געבליבן סיי איך, און סיי מיין שוועסטער קינד, אין עסיא, א נאמען פון א שטאט, איז במילא האט ער געזאגט איך איך דארף קלאגן אויפן חורבן גאר שטארק, אויף די טויזנט קינדער וואס זענען געשטארבן, אבער וואס זעען מיר דא? זעען מיר דא אז ביי זיין טאטן אין שטוב, האט מען געלערנט מיט פינף הונדערט קינדער חכמת יוונית, און וויאזוי זאגט מען אז חז"ל האבן דאס גע'אסר'ט? זאגט די גמרא שאני של בית רבן גמליאל, טאקע דארט איז געווען אנדערש, דקרובין למלכות הוו, זיי איז געווען קרוב למלכות, און אז מ'איז נאנט צו די מלכות האט מען געדארפט קענען די שפראך, און מילא פאר זיי איז געווען א היתר, דתניא, אזוי ווי מ'האט טאקע געלערנט אין א ברייתא, מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי, איינער וואס שערט זיך מיט א בלורית, מיט אזא גוי'אישע סארט שערונג, איז מדרכי האמורי, פשט ס'איז א איסור, מ'טאר זיך נישט אזוי שערן, אבער אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי, פאר אים האט מען יא געלאזט זיך אזוי שערן, פארוואס? שהוא קרוב למלכות, ווייל ער איז געווען נאנט צום מלכות, און ער האט געדארפט זיך אזוי שערן, כדי זיך צו קענען חנפ'ענען צו די מלוכה, און די זעלבע זאך של בית רבן גמליאל התירו להן חכמת יוונית, מפני שקרובין למלכות זענען קרוב למלכות, איז פאר זיי האט מען מתיר געווען. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפיריון, מען האט גוזר געווען אז א כלה זאל נישט ארויסגיין מיט דעם פארהאנג אבער שפעטער האט מען דאס מתיר געווען, מאי טעמא? פארוואס האט מען עס שפעטער מתיר געווען? זאגט די גמרא משום צניעותא, ווייל ס'איז מער צניעה אז א כלה גייט אזוי ארויס. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, משמת רבן יוחנן, בטלה החכמה, ברענגט די גמרא א ברייתא תנו רבנן, מ'האט געלערנט אין א ברייתא משמת רבי לעזער, נגנז ספר תורה, ווען רבי לעזער איז אוועק איז נגנז געווארן א ספר תורה, פשט, רבי לעזער איז געווען א בחינה פון א ספר תורה, ער האט געקענט אלע הלכות וואס מען האט אים איבערגעגעבן פון זיינע רעבעס, אלעס געווען שגור בפיו, אלעס איז געווען מסודר ביי אים, געווען א בחינה פון א ספר תורה, משמת רב שיע, בטלה עצה ומחשבה, ווען רב שיע איז אוועק האט זיך געענדיגט עצה ומחשבה, ווי רש"י זאגט עצה ומחשבה, שהיה זהיר בדרשות ובקי בהלכות ובתשובות אפיקורסות, ער האט געקענט גוט ענטפערן פאר אפיקורסים, און ווי רש"י ברענגט אויך די גמרא אין חגיגה, וואס שטייט דארט אז פאר ער איז אוועק האבן די תלמידים געדאגה'ט וואס עט זיין נאך דעסט אוועק, עט דאך קיינער נישט זיין צו ענטפערן פאר די אפיקורסים, האט ער זיי געענטפערט די פסוק וואס שטייט אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם, פשט אז ווען ס'ענדיגט זיך עצה מבנים ווען כלל ישראל האט נישט איינער וואס קען ריכטיג ענטפערן תשובות פאר די אפיקורסים איז נסרחה חכמתם פשט קענען זיי שוין נישט פרעגן קיין קשיות, די סיבה וואס זיי קענען פרעגן אזעלכע גוטע קשיות איז נאר ווייל ביי כלל ישראל איז דא מענטשן וואס קענען ענטפערן גוטע תשובות, און אז איך וועל נישט זיין דא וועט נישט זיין אזעלכע גוטע קשיות. זאגט די גמרא ווייטער משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה, האבן זיך געענדיגט די גיבורי תורה, ונסתתמו מעיינות החכמה, און די מעיינות החכמה זענען פארשטאפט געווארן, ווייטער משמת ר' אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חכמה שעטרת חכמים עשרם, פשט, ר' אלעזר בן עזריה איז געווען סיי א גרויסע עושר און סיי א גרויסע תלמיד חכם דאס האט זיך געענדיגט נאך אים, משמת ר' חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה, האט זיך געענדיגט די צדיקים וואס קענען מאכן מופתים ווי מען האט געזען אין די משנה, משמת אבא יוסי בן קטונתא בטלו חסידים ווי מען האט געזען אין די משנה, ולמה נקרא שמו אבא יוסי בן קטונתא שהיה מקטני חסידים האבן מיר אויך געזען אין די משנה, ווייטער משמת בן עזאי בטלו השקדנים, משמת בן זומא בטלו הדרשנים, משמת ר' שמעון גמליאל עלה גובאי איז נתרבה געווארן ארבה א מכה, ורבו צרות האט זיך פארמערט צרות, משמת רבי הוכפלו צרות זענען די צרות נאך מער פארמערט געווארן זיי האבן זיך געדאפלט, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא, זאגט די גמרא אמר ליה רב יוסף לתנא, רב יוסף האט געזאגט פאר די תנא וואס האט פארגעלערנט דארט משניות און ברייתות, לא תיתני ענווה, זיי נישט גורס בטלה ענווה, פשט ס'איז נישט נתבטל געווארן ענווה ווייל דאיכא אנא, איך בין דא און איך בין יא א עניו אין אזא בחינה, אמר ליה רב נחמן לתנא, רב נחמן האט אויך געזאגט פארן תנא לא תיתני יראת חטא, לערן נישט אז נאך רבי איז אוועק האט זיך געענדיגט יראת חטא, ווייל דאיכא אנא, איך בין אזא בחינה פון יראת חטא אזוי ווי רבי, הדרן עלך עגלה ערופה וסליקא לה מסכת סוטה, הדרן עלך עגלה ערופה וסליקא לה מסכת סוטה, הדרן עלך עגלה ערופה וסליקא לה מסכת סוטה.